מען דערציילט אז ס'געווען אמאל א פגישה, א אסיפה, זיי האבן זיך געטראפן דארטן פון די גדולי תלמידי המגיד ממעזריטש, און דארטן איז געווען דער אלטער רבי האט זיך געטראפן מיט דעם רעבן ר' ברוך, ברוך מעזשביזשער, וואס ער איז געווען א אייניקל פון בעל שם טוב, און ס'איז געווען צווישן זיי א וויכוח וואס האבן זיך כמה עניינים וואס זיי האבן זיך צוזאמען גערעדט, כידוע אז ר' ברוך מעזשבוזשער איז געווען אין כמה עניינים א בר פלוגתא פון דעם אלטן רעבן בנוגע תורת הבעל שם טוב בנוגע כמה עניינים, איז געווען צווישן זיי א וויכוח בנוגע כמה עניינים ווי דער אלטער רבי האט זיך געפירט, און ר' ברוך פון מעזשביזש האט געהאלטן אז אז אז דאס איז נישט כפי הכוונה פון דעם הייליגן בעל שם טוב, און ווי חסידים דערציילן אז ר' ברוך מעזשביזש האט דאך געזאגט דעם אלטן רעבן אז ער איז דאך א אייניקל פון דעם אלטן רעבן פון דעם בעל שם טוב, און דער אלטער רבי האט אים געזאגט איר זיינט טאקע א אייניקל בגשמיות און איך בין א אייניקל ברוחניות, און מען זאגט אז דער אלטער רבי האט אים מער געזאגט אז מען זעט דאך אז בשעת ס'איז געווען דער זמן. וואס מען דארף מוסר נפש זיין אויף תורת הבעל שם טוב, ס'איז געווען דער גרויסער קיטרוג אויף תורת הבעל שם טוב, איז דאך דעמאלט געווען, מען האט געזוכט איינער פון די תלמידי הבעל שם טוב וואס זאל נעמען אויף זיך די אחריות און נעמען אויף זיך דעם מסירות נפש, איז דעמאלט איז גאר דער אלטער רבי האט גענומען אויף זיך דעם פעקל, ער האט גענומען אויף זיך דעם אחריות, ער איז געגאנגען אין תפיסה, ער איז געזעצן. במאסר און דורכגעגאנגען דעם מסירות נפש און האט געדארפט דורכגיין אויף קענען דורכברעכן דעם קטרוג און אז תורת הבעל שם טוב זאל ארויסגיין אויף מנצח זיין. איז דערציילט מען דארטן אז ס'איז געווען דער ויכוח וואס די טענה פון ר' ברוך מעזשביזשער איז געווען אז תורת הבעל שם טוב דאס איז א הויכע תורה, א טיפע תורה, א פנימית'דיגע פנימית התורה, סודות התורה, וואס דאס דארף מען האלטן נאר צווישן יחידי סגולה, הייליגע אידן, נשמות גבוהות וואס האבן א שייכות צו דעם. און דער אלטער רבי האט געטענה'ט פארקערט אז חסידות דארף מען מסביר זיין, מלמד זיין, מפרסם זיין, וואס דאס איז געווען דער ענין פון חסידות חבד, וואס דער אלטער רבי האט געהאלטן אז ס'דארף זיין עבודה בכח עצמו און ס'דארף זיין די עבודה פון לימוד החסידות פון התבוננות און די אלע ענינים פון דרכי חסידות חבד. איז דערציילט מען אז דער אלטער רבי האט דעמאלט געזאגט אזא מין ווארט. אז בשעת דער בעל שם טוב, דער הייליגער בעל שם טוב האט עולה געווען אין עליית הנשמה, כידוע דער בריוו וואס דער בעל שם טוב האט געשריבן צו זיין שוואגער ר' גרשון קיטובער וואס איז געווען אין ארץ ישראל, און ער דערציילט אים אז אין ראש השנה תק"ז האט ער עולה געווען אין עליית הנשמה און האט געטראפן זיך מיט דעם היכל הבעל שם טוב, און ער האט געפרעגט דעמאלט דער בעל שם טוב די שאלה פון אימתי קאתי מר, און דער בעל שם טוב האט אים געענטפערט, דער משיח האט אים געענטפערט, אז לכשיפוצו מעיינותיך חוצה, אז בשעת דיין תורה, דיינע מעיינות פון תורת הבעל שם טוב וועט נתפשט ווערן בכל העולם, איז דעמאלט וועט זיין קאתי מר, און דער בעל שם טוב זאל געוען האט דמעות, בעל שם טוב האט געוויינט. וואס איז דער טעם וואס דער בעל שם טוב האט געוויינט, ברענגט זיך כמה וכמה טעמים, און איינע פון די טעמים וואס חסידים זאגן אז די בכיה, די דמעות פון דעם הייליגן בעל שם טוב איז געווען מצד דעם וואס ער האט גע'טענה'ט ווען וועט דאס מקויים ווערן, דאס איז איין טעם, און א צווייטע זאך ברענגט זיך אז דער בעל שם טוב האט געוויינט אויף דעם וואס זיין תורה, זיינע עניינים פון פנימיות התורה, סודות התורה, וועט זיך דארפן וואלגערן און ווערן פארשפרייט אין חוצה אין נידעריגע ערטער אין נידעריגע נידעריגע פלעצער נידעריגע נשמות און אויף דעם האט ער געוויינט ממילא האט דער אלטער רבי געזאגט אז איר ר' ברוכ'ל מעזשבוזשער אלס א אלס א גשמיות'דיגער אייניקל איז איר נעמט זיך אן פאר די דמעות פון אייער זיידן דעם זיידן'ס טרערן וויבאלד אז דער זיידע האט געוויינט און במילא האט איר מורא אויף פארשפרייטן חסידות. אבער איך האט דער בעל שם דער אלטער רבי געזאגט ביי מיר איז נוגע אויף דורכפירן די כוונה עליונה פון ברענגען די גאולה העתידה ברענגען משיח'ן און וויבאלד אז די דרך אויף ברענגען משיח'ן דאס איז דורך יפוצו מעיינותיך חוצה איז מען זיך מוסר נפש אויף דעם אויף קענען אויפטון דעם ענין אויף ברענגען משיח'ן דורך דעם וואס מ'איז יפוצו מעיינותיך חוצה אז מ'פארשפרייט חסידות און מ'איז מסביר חסידות און מ'טראגט עס אראפ צו דעם המון עם. וואס דאס איז א סיפור וואס חסידים דערציילן, ווי אזוי דער אלטער רבי האט געגעבן צו פארשטיין רבי ברוך מעזשביזשער וואס איז די סיבה דער טעם הדבר וואס וואס ער איז זיך מוסר נפש אויף דעם ענין פון התפשטות החסידות פון יפוצו מעיינותיך חוצה און אראפטראגן חסידות אין חבד אין חכמה בינה דעת אין הבנה והשגה. מיר געפינען דאך אין די פרשיות פון די וואך געפינט מען. און מיר שטייען דאך אין די וואכן פון פרשת בהעלותך און פרשת שלח, וואס דאס איז פרשיות וואס רעדן דאך זייער שטארק בנוגע דעם ענין פון ווי אידן גרייטן זיך צו אריינגיין אין ארץ ישראל, און ווי משה רבינו גרייט אידן צו דעם נייע תקופה אויף אריינגיין אין ארץ ישראל. פרשת בהעלותך, נאכדעם ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, הייבט זיך אן פון ויהי העם כמתאוננים, הייבט זיך אן א תקופה וואס אידן, ווי מען זעט, יא, פרשת בהעלותך פאר דעם ויהי בנסוע הארון, יא, ס'איז דא דער משכן, און ס'איז דא די מנורה, און ס'איז דא די אלע זאכן, און מ'איז שוין גרייט אריין גיין אין ארץ ישראל, אט אט גייט מען אריין אין ארץ ישראל, און דארטן הייבט זיך אן, פון נאך ויהי בנסוע הייבט זיך אן א פרשה פון מתאוננים, יא, און פון דעם פרשת המתאוננים ווערט א גאנצער מעמד ומצב וואס מ'זעט פרשה נאך פרשה, מן בהעלותך שלח קרח יא חוקת וואס מען זעט א מצב וואס דער מצב פון עם ישראל ווערט ווערט ווערט ווערט שוואכער ס'ווערט אראפגעפאלן אין כל מיני נסיונות און כל מיני טענות און כל מיני זאכן קעגן משה רבינו פון צווייטן זייט איז דווקא אין די פרשה זעט מען יא, ווי תורה, מלשון הוראה, תורה לערנט אונז אויס ווי אזוי איז די וועג ווי אזוי א איד דארף זיך צוגרייטן אויף קענען טאקע אריינגיין אין ארץ ישראל, און די אלע הוראות וואס מען לערנט פון די פרשיות, מורא'דיגע הוראות און הדרכות ווי אזוי ס'דארף זיין די התקשרות פון עם ישראל צו משה רבינו, וואס ער באווייזט אונז די וועג ווי אזוי מ'זאל קענען א איד זאל קענען אריינגיין אין ארץ ישראל. און פון דעם נעמט מען הוראות אויכעט בימינו אלה, וויבאלד התורה היא נצחית, איז די אלע סיפורי התורה בנוגע וואס תורה דערציילט אונז בנוגע אידן מיט משה רבינו, זענען הוראות דרך בעבודתינו היינט ווי אזוי א איד דארף זיך גרייטן צו אויכעט אריינגיין אינעם ארץ ישראל פון לעתיד לבוא, די הכנה צו די גאולה, די הכנה צו ביאת משיח צדקנו. איז וועט מען רעדן א ווארט סיי פון בהעלותך און סיי פון שלח, און דעם קשר הענינים פון די סיפורים וואס געפינט זיך אין די ביידע פרשיות. איז אינעם סיום פון פרשת בהעלותך איז דא א מורא'דיגע סיפור וואס די תורה דערציילט וואס איז פארגעקומען בנוגע צו מרים. תורה דערציילט ותדבר מרים. באחיה מרים האט גערעדט שלעכטס בנוגע ברודער משה רבינו, וואס האט זי גערעדט? על אודות האישה הכושית אשר לקח כי אישה כושית לקח. כמובן אז אין די פרשה וואס איז דארטן פארגעקומען, וואס האט זי גערעדט, וואס איז געווען אירע זאכן און טענות אויף משה רבינו, און וואס איז געווען וואס דער אייבישטער האט געזאגט, און דארטן נעמט מען אן זען ווי דער אייבישטער איז מגלה מעלותו של משה רבינו, תורה רעדט דא מורא'דיגע עניינים אויף די גדלות פון משה רבינו, ווער איז דאס דער משה רבינו בכל ביתי נאמן הוא, און ווי די תורה איז ממשיך והאיש משה עניו מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה, און אזוי גייט פארט די תורה איז ממשיך דערציילן מורא'דיגע עניינים בנוגע דעם גדלות פון משה רבינו, און מיט דעם ענדיגט זיך די פרשה ווי דער אייבישטער האט געגעבן א עונש צו מרים. וואס איז די הסברה, וואס איז דער סיפור און וואס נעמט מען ארויס פון די פרשה? איז דא אין דעם כמה וכמה ביאורים, ברענגט זיך איינע פון די ביאורים ברענגט זיך פון של"ה הקדוש, דער של"ה הקדוש טייטשט אז וואס איז געווען דער חטא פון די, פון וואס איז דא געווען די אישה כושית, וואס איז דא געווען די טענות בנוגע אישה כושית, זאגט דער של"ה הקדוש א מורא'דיגע זאך, אז דער ענין פון אישה גייט אויף תורה, ווי ס'שטייט אין פסוק, ראה חיים עם אישה, זו תורה, ברענגט אין מדרש, איז דער ענין פון אישה דא איז מרמז אויף דעם ענין פון תורה. און וואס איז די טייטש אישה כושית? יא, גייט דאס אויף דעם ענין פון שחרות, שחורה, כושית, און דאס גייט אויף תורה שבעל פה. ער מסביר אז די חילוק צווישן תורה שבכתב און תורה שבעל פה, אז תורה שבכתב איז א ענין פון ליכטיגקייט, אור, ווייל דארטן איז אלץ ליכטיג, יא, דאס איז תורה וואס איז געגעבן געווארן מלמעלה, תורה אור. אבער תורה שבעל פה, וואס דאס איז א זאך וואס דארטן דארפן, אידן מחדש זיין דורך עבודה ויגיעה און לימוד איז דער ענין פון תורה שבעל פה, דאס איז א זאך וואס דאס איז א ענין פון שחרות, כושית. און די טענה וואס זייער איז געווען, האשה הכושית אשר לקח, אז משה רבינו האט בוחר געווען, ער האט זיך פארליבט, ער האט זיך ער האט זיך פארקאכט אין דעם ענין פון אשה כושית פון דעם ענין פון תורה שבעל פה דווקא, פארוואס דווקא תורה שבעל פה האט ער גענומען? וואס איז טאקע דער פשט? אשה כושית וואס איז געווען זייער טענה? תורה שבעל פה איז דאך כמובן וגם פשוט, יא דאס איז דאך תורה מן השמים, וואס איז וואס איז געווען די טענה? כמובן אז זיי האבן אויכעט געוואוסט, מרים און אהרן הכהן, די גודל העילוי פון תורה שבעל פה, ערבים עלי דברי סופרים, חמורים דברי סופרים, וואס איז דער פשט? איז טייטשט דער צמח צדק אין א מאמר זייער א געשמאקער ווארט, אז כמובן וגם פשוט, מרים האט נישט געהאט א טענה אויף דעם עצם ענין פון תורה שבעל פה, נאר ס'איז דאך ידוע אז אין כללי הלימוד איז דאך דא כמה אופנים. ס'איז דא דער לימוד פון תלמוד ירושלמי, און ס'איז דא דער לימוד פון תלמוד בבלי. דער לימוד פון תלמוד ירושלמי איז דאס איז א לימוד וואס דארטן איז א לימוד וואס רופט זיך אן אין לשון החסידות אור ישר. אין תלמוד ירושלמי די זאכן זענען ליכטיג. ס'איז נישטא קיין סאך פלפולים, קיין קשיות, קיין רמינהו'ס, קיין תא שמע'ס, יא, דארטן דער לימוד אין תורה ש, אין תלמוד ירושלמי, איז א לימוד וואס דאס איז ליכטיג, די זאכן זענען מער קלאר, מער בפשטות, און די זאכן לייכטן, און די הלכות, און ס'איז דערפאר איז נישט דארטן אסאך, מה שאין כן בנוגע תלמוד בבלי, איז ווי דער לשון, ווי ס'ברענגט זיך אראפ דער לשון הגמרא, במחשכים הושיבני, זה תלמוד בבלי, תלמוד בבלי איז א ענין פון מחשכים. ווייל דארטן איז די זאכן זענען נישט קלאר, און ס'איז דא אסאך קשיות ורמינהו'ס און תא שמע'ס, און ביז מ'קומט אן צו דעם פסק דין להלכה. איז קומט אויס אז תלמוד בבלי דאס איז דער ענין החושך וואס מען רעדט דא. און דאס איז געווען די טענה פון מרים וואס זיי האבן געזאגט אז משה רבינו דווקא האט אויסגעקליבן תלמוד בבלי, מ'זעט דאך אז תלמוד בבלי לגבי תלמוד ירושלמי איז הלכה כבבלי. און אין תורה, תורתו ווי דער לשון דארטן איז ס'ברענגט זיך אראפ אז דווקא בנוגע צו תלמוד בבל וואס דאס איז וואס וואס וואס וואס וואס דאס איז תורתו של בבל אז דאס איז דאס איז אז ס'דארף זיין דער ענין פון לימוד התורה ביגיעה דווקא דאס איז דער ענין פון פון תלמוד בבלי. איז די טענה פון מרים איז געווען האשה הכושית, דארף טאקע זיין תורה שבעל פה, נישט נאר תורה שבכתב, אבער מען קען דאך לערנען תורה שבעל פה אין דעם אופן פון לימוד פון ירושלמי, אור ישר, א ליכטיגער לימוד, א גרינגערע לימוד, וואס עפעס דארף זיין דווקא בדרך הענין פון בבלי? און אויף דעם איז געווען דער ענטפער אז אדרבה, אז משה רבינו איז טאקע גערעכט. און מען ברענגט דעם פסוק שחורה אני ונאוה אז דווקא דורך די שחרות, דורך די יגיעה באור חוזר, דורך דעם וואס מען דארף דורכברעכן דעם חשך פון די קשיות און די רמינהו'ס און די העלמות והסתרים, איז מען מברר די ניצוצות, מען מברר דעם טוב מהרע און מען איז מגלה דעם עומק החכמה, די תעלומות חכמה, אז דורך די, דווקא דורך די יגיעה פון תלמוד בבלי קומט מען צו צו די העכסטע און טיפסטע עניינים אין תורה, און דאס איז דער עומק הסיפור, וואס די תורה דערציילט אונז אין פרשת בהעלותך בנוגע וואס איז געווען מיט דעם דין ודברים צווישן מרים און משה רבינו. קומט דאך אויס אז אין דעם ענין פון דעם סיפור פון מרים האט מען דערהערט אז ס'איז נוגע דווקא דער ענין פון זיך מתעסק זיין מיטן חושך, דער לימוד פון תלמוד בבלי וואס מען דארף אראפ גיין אין א ענין פון חשך פון קשיות און העלמות והסתרים אין תורה, און דווקא דורך דעם קומט מען צו צו דעם אמת'ן עומק, צו דער אמת'ן ליכטיגקייט, דעם שחורה אני ונאוה, וואס דאס איז דער סיפור פון פרשת בהעלותך. איז וואס פון דעם גייט מען אריבער צו דער פרשת שלח. אין פרשת שלח קומט צו גיין די פרשת המרגלים. אין פרשת המרגלים איז געווען לפי זה זייער געשמאק דער המשך העניינים וואס איז דא געשען אין פרשת המרגלים וואס איז דאך ידוע וואס מען פרעגט אלע מפרשים פרעגן דאך די שאלה ווי קומט עס אז די מרגלים זענען געקומען צו גיין און זיי האבן געוואלט נישט געוואלט אריינגיין אין ארץ ישראל מען זאגט דאך אז די מרגלים זענען געווען הייליגע מענטשן זענען געווען מענטשן צדיקים קדושים וטהורים, יא, כולם אנשים, רש"י זאגט כשרים היו, יא, און זיי זענען געווען חשובים, יא, זיי זענען געווען, זענען געווען פון פון עיני העם, זענען געווען די מנהיגי, די נשיאי, די כל נשיא בהם, דאס הייסט אז מען האט אויסגעקליבן די בעסטע און די שענסטע און די העכסטע אידן פון עם ישראל. פרעגט זיך א קשיא ווי קומט עס אז די מרגלים זאלן מאכן אזעלכע גראבע טעותים אז זיי זאלן רעדן שלעכט וועגן ארץ ישראל האבן א ספק צו מען וועט קענען איינעמען ארץ ישראל און אז זיי זאלן זאגן כי חזק הוא ממנו ווי די גמרא זאגט כביכול אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם האבן אזעלכע אפיקורסישע ספיקות אין אמונה ווי קומט אזא מין זאך אלע מפרשים אלע רעדן דאך וועגן דעם איז ידוע וואס דער אלטער רבי איז מבאר אין ליקוטי תורה. אז די מרגלים זיין טאקע געווען הייליגע אידן, אבער די מרגלים האבן נישט פארשטאנען ווי אזוי קען מען זיין א איד אין ארץ ישראל, ווי אזוי קען מען זיך מלביש זיין אין טבע אין וועלט, אין מדבר זענען אידן געווען מופשט פון עולם הזה, אידן זענען געווען אין א הייליגן מעמד ומצב, זיי זענען געשטאנען אין א העכערקייט, זיי זענען געשטאנען מיט משה רבינו, זיי זענען געווען אין מדבר, זיי זענען געווען אין א מצב פון געגעסן די מן, און מ'איז געווען אין גאר אין א הייכן עולם ומעמד ומצב. און דערפאר, און לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. די מרגלים האבן געוואלט בלייבן אין דעם מדריגה. דער אלטער רבי איז מסביר אז דער מדבר איז געווען א עולם המחשבה. דארטן איז נישט געווען נאך אזויפיל דער ענין פון מצוות מעשיות, ס'איז געווען עבודה רוחנית, עבודה פון דביקות, עבודה פון תורה, מ'איז געווען מיט משה רבינו, דור דעה זענען געשטאנען אין א הייכע דרגה אין רוחניות און אין געטליכקייט. זיי האבן געוואוסט, זיי האבן געזען אז מ'גייט אריינגיין אין ארץ ישראל וועט מען זיך דארפן מלביש זיין, זיך אנטון אין עניינים גשמיים, אין עניינים חומריים, און אין ענייני עולם הזה, און אין טבע, און ששת ימים תעשה מלאכתך, און די גאנצע עבודה אין עולם הזה איז דאך זייער מגשם. און דאס איז האבן געטענה'ט ארץ אוכלת יושביה, ווי ס'ברענגט זיך טאקע אין ספרים, וואס איז די טייטש ארץ אוכלת יושביה? יא, ווי ער שרייבט למשל אין תפארת שלמה ברענגט ער, יא, אז אז וואס איז געווען די טענה פון ארץ אוכלת יושביה, די מרגלים זייענדיג טאקע הייליגע אידן, אנשים חשובים כשרים מנהיגי ישראל, האבן געפילט אז אריינגייענדיג אין ארץ ישראל וועט מען ווערן מתגשם, און די הגשמה פון ארץ ישראל, און דערפאר האבן זיי געזאגט וזה פריה, גיט א קוק ס'א פירות איז דארטן דא, גיב א קוק ס'א ווי ס'שטייט אין פסוק ווייטער, יעצט שמנת עבית כשית, וישמן ישרון ויבעט, אז מ'געפינט זיך מיט אזא גשם מיט אזא חומריות, קען מען דאך דורכפאלן, און דאס איז די ארץ אוכלת יושביה, אז מ'ווערט אינגאנצן אויפגעגעסן פון די תאוות עולם הזה וואס דארטן איז דא, און דאס איז האבן געזאגט די בני הענקים, אז מ'זעט אז טאקע אז דורך דעם התעסקות אין גשמיות איז מען געווארן אזוי גראב, און אזוי מגושם, וואס דאס איז געווען די ענקים וואס זיי האבן געזען אנשי מידות, איז ממילא דאס איז געווען זייער טענה, ווי גייט מען אריין אין ארץ ישראל וואס דארטן קען מען דאך האבן א נפילה? אבער וואס איז געווען זייער טעות? זייער טעות איז געווען, ווי כלב האט געזאגט, אם חפץ בנו הוי'ה, דער אייבישטער וויל, נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אויב דו טראכסט ווי דו פארשטייסט ווי דו ווילסט, יא, איז טאקע, וואס מער רוחניות'דיגער, וואס מער הייליגער מען וויל בלייבן אין א, אין א, אין א מדבר, אין א העכערע מדריגה. אבער אם חפץ בנו הוי', וואס וויל דער אייבישטער פון אונז? יא, דער אייבישטער'ס חפץ, דער אייבישטער'ס תאווה, דער אייבישטער'ס רצון, איז דאך אז דער אייבישטער וויל אז אידן זאל אריין גיין דווקא אין ארץ ישראל, און מען זאל דארפן זיך מלבש זיין אין לבושי הטבע, און דארטן מזכך זיין די גשמיות העולם און מאכן פון די וועלט א דירה לו יתברך בתחתונים. וואס לפי זה איז פארשטאנדיג וואס איז געווען די טענה פון זיי וואס האבן געזאגט בני הענק, ווי רש"י ברענגט אז בני הענק דאס איז די מלאכים, די נפילים, אז ס'איז געווען שמחזאי ועזאזל דאס איז געווען די מלאכים וואס זענען געפאלן, די נפילים, וואס זענען געפאלן אין די צייטן פון אנוש, אין די צייטן פון אדם הראשון, וואס דאס איז געווען דעמאלט, דאס הייסט די טענה זייערע, וואס טאקע די מעשה פון די מלאכים, ווי קומט עס אריין דא, די נפילים מיט די ענקים, דאס הייסט דאס איז געווען א חלק פון די טענה פון די מרגלים, די מרגלים האבן געזאגט, גיט א קוק, מלאכים וואס זענען געשטאנען אין הימל האבן געזונגען קדוש, די הייליגע מלאכים וואס זענען געשטאנען אין העכערע מדריגות, בשעת זיי זענען אנגעקומען אויף דער וועלט, און זיי האבן יורד געווען דא למטה און זיך אנגעטון אין א גוף, זענען זיי דורכגעפאלן, זענען געפאלן, זענען געפאלן אין די תחתית המדריגות, זענען געווארן די נפילים. איז לא כל שכן וקל וחומר, אנשים כערכינו, בשר ודם, אז מ'וויל אריינגיין אין ארץ ישראל און מ'וועט זיך טרעפן מיט די גאנצע חומריות און גשמיות ארץ ישראל, וועט דאך זיכער זיין א נפילים, וועט דאך זיכער דורכפאלן. איז אויף דעם האט כלב געענטפערט צוזאמען מיט יהושע בן נון, אם חפץ בנו השם, אז א איד האט אין זיך א מורא'דיגע כח מער ווי די מלאכים, טאקע מלאכים ווי זיי זענען נבראים, איז זיי קענען נאר זיין אין א עולם רוחני, זיי קענען שטיין אין עולמות עליונים און דארטן זאגן זיי שירה, בשעת אבער זיי געקומען דא למטה, האבן זיי נישט דעם כח אויף איבערמאכן דעם גשמיות און מאכן פון וועלט א דירה פארן אייבערשטן. אבער אם חפץ בנו נשמות ישראל האט דער אייבישטער אויסגעקליבן פון אלע פון אלע מלאכים, חפץ בנו הוי', דער אייבישטער האט אין אונז חפץ געווען און בוחר געווען, און ממילא גיט אונז דער אייבישטער די כוחות אז מען זאל קענען אריינגיין אין ארץ ישראל און מאכן פון דעם א דירה לו יתברך. איז קומט אויס אז די נקודה פון ביידע סיפורים איז, וואס איז געווען דער פארשטאנד פון משה רבינו און וואס איז געווען די טעות וואס איז געווען, און דאס איז וואס רש"י זאגט אז לא למדו מוסר, יא, די מרים האט גע'טענה'ט וואס דארף מען האבן דעם ענין פון אשה כושית, וואס דארף מען האבן דעם ענין פון שחרות, און משה רבינו האט געזאגט פארקערט, אדרבה, דווקא תלמוד בבלי, דווקא אין אשה כושית, דווקא אין דעם ענין פון שחורה אני, אין די שחרות אין די העלמות והסתרים און דארטן דארף א איד זיך אויסהארעווען ביגיעה עצומה תלמוד בבלי דווקא דורך דעם דעגרייכט מען צו די העכסטע תעלומות חכמה צו די העכסטע מדריגות שחורה אני ונאוה דווקא דורך דעם קומט מען צו צו דעם גרעסטע צו דעם הראיני את מראיך צו די אמת'ע אמת'ע ליכטיגקייט און על דרך זה איז געקומען צו גיין די מרגלים וואס ביי זיי האט געפעלט דער ביטול צו משה רבינו וואס דאס איז די נקודת הענין וואס מען לערנט ארויס פון די פרשה אז ביי זיי איז געווען דער, ס'האט געפעלט ביי זיי דער ביטול צו משה רבינו, דערפאר האבן זיי נישט דערהערט די נקודה, זיי האבן נישט דערהערט דעם טעם, דעם כוונה האמיתית, זיי האבן אויסגע'חשבונ'ט דער אייגענע חשבונות, און דערפאר האבן זיי געטראכט אז לכאורה דארף אויסקומען ווי אזוי ווי ביי אונז קומט אויס, אז על פי שכל טאקע טאקע נישט פארשטאנדיג, אין מדבר קען מען זיין א פיינער איד, אין מדבר קען מען דינען דעם אייבערשטן, אין מדבר קען מען זיין דבוק אין רוחניות, אין דביקות אין אלוקות. אבער ווי קען מען אראפגיין אין אזא גראבע וועלט גשמי און מאכן פון וועלט א דירה לו יתברך? און אויף דעם איז געקומען דער דער דער דער ענטפער פון יהושע און כלב, וואס ביי זיי איז געווען די מסירה און נתינה צו משה רבינו, ביי יהושע איז געווען וואס משה האט מתפלל געווען פאר יהושע, און ביים ביי כלב איז געווען וואס כלב איז געגאנגען צו קברי אבות און ער האט מתפלל געווען, ער האט געבעטן אז ער וויל זיך אפהיטן פון עצת מרגלים. ער האט זיך אנגעהאלטן אויף דעם ביטול און דביקות צו משה רבינו ווי עס שטייט ויהס כלב את העם אל משה, אז ביי אים איז געווען דער ויהס דער ביטול צו משה רבינו, האט ער טאקע פארשטאנען וואס איז די כוונה, אז די כוונה איז אז מען דארף טאקע אראפקומען אין עולם הזה הגשמי, און מען דארף טאקע זיין אין דער וועלט און מאכן ליכטיג דער וועלט, און דאס איז אונזער און מיר האבן די כוחות אויף דעם חפץ בנו הוויה אז מען זאל קענען איבערמאכן פון די וועלט און מאכן פון די וועלט א דירה לו יתברך און אזוי קען מען איינעמען ארץ ישראל און זאל ווערן א ארץ ארץ טובה ורחבה און מיט דעם גייט ווייטער די סיפור פון די מרגלים וואס שטייט אין די הפטרה אין די הפטרה פון היינטיגע פרשה דערציילט דאך די הפטרה וואס איז געווען די חטא המרגלים, נישט דער חטא המרגלים, פארקערט די מרגלים וואס יהושע האט געשיקט, און הגם אז משה רבינו האט געזען אז אז פון די מרגלים איז ארויסגעקומען א א א מכשול, פון דעסטוועגן יהושע, וישלח יהושע מרגלים, ווי קומט עס אז יהושע זאל שיקן מרגלים, איז די תורה ענטפערט עס מיט איין ווארט, וישלח יהושע מרגלים חרש, וואס חרש מיינט ביטול, אז ביי זיי איז געווען דער ביטול. וויבאלד ביי זיי דאס איז געווען די חילוק, ביי די מרגלים פון משה האט געפעלט דער ביטול צו משה רבינו, נאר ביי כלב און ביי יהושע, איז געקומען צו גיין יהושע בן נון האט ער גענומען כלב מיט פנחס, ביי זיי איז געווען די ביטול האמיתי, חרש, די מסירה ונתינה, און זיי האבן, מיט זיי איז ער געווען בטוח אז זיי וועלן טאקע קענען דורכפירן די כוונה עליונה, טון די שליחות כדבעי למהוי, און אזוי האבן זיי געקענט צוגרייטן אידן אויף קענען אריינגיין אין ארץ ישראל, אזוי איז דאס געווען בפעם הראשונה. און על דרך זה איז אויכעט בימינו אלה, וואס דאס איז דער לקח, די הוראה וואס מיר נעמען ארויס פון די פרשת בעלותך און פרשת שלח, אז א איד דארף נישט מורא האבן פון וועלט, פארקערט, מיר דארפן וויסן זיין אז נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתינים, אז א איד דארף ארויסגיין אויף דער וועלט און איינעמען די וועלט און מאכן פון די וועלט א וועלט פון ליכטיגקייט, א וועלט פון תורה, א וועלט פון קדושה, און מאכן פון די וועלט א דירה לו יתברך, און ווי דער בעל שם טוב האט געזאגט אז דורך יפוצו מעיינותיך חוצה, אז די מעיינות החסידות וועל אנקומען חוצה בכל מקום ומקום, איז דורך דעם וועל מיר זוכה זיין בקרוב בימינו צו דעם קאתי מר דמלכא משיח אמן כן יהי רצון.